געווען פּוסט, און נאָר אָרעמקייט, וואָכעדיקייט און טרוקענע שקלאַפישע אַרבעט פֿאַר דעם אָרעמען טאָגטעגלעכן ברויט. קום, אַהרן, מיט מיר. וווּ אַהין? כ'וועל דיר צוריקפֿירן צום אָנקל מאָזעס. איך וועל בעטן פֿאַר דיר, אַז ער זאָל דיך צוריקנעמען אויף דער שטעל. מן הסתּם איז דאָך שוין אונדזער מזל אַזוי. מיר מוזן אָפּריכטן גלות. געהייסן פֿון אויבן. אפשר אויף דער אַנדערער וועלט, ווער ווייס, זאג מיר אהרן, דו דאווענסט אמאל? איך האב קיינמאל נישט געקלערט וועגן דעם, האט אהרן צו זיך אליין געזאגט. אויב אזוי צו וואס טויג דאס גאנצע לעבן? צו וואס לוינט עס זיך? צו וואס לוינט עס זיך? האט אהרן נאכגעזאגט דעם ברודער'ס ווערטער אין זיין געדאנק, און טאקע נישט געוואוסט צו וואס עס לוינט זיך. אז קיין אנדער לעבן אויף דער וועלט האט ער נישט געהאט. און דאס לעבן איז געווען אן ארימס, א מיעס, און לאנגווייליגס, און דאך איז ער געגאנגען נאכן ברודער צום אנקל מאזעס בעטן זיך מ'זאל אים לאזן ווייטער לעבן דאס לאנגווייליגע לעבן. קאפיטל פינף, אנקל מאזעס א שטיק שטיק צייט פריער, איידער אונזער געשיכטע הייבט זיך אן, האט זיך אמאל אין א קליין שטעטל אין פוילן פלוצלונג באוויזן א פרעמדער, אנגעטון אנדערש ווי אלע איינוואינערס פון שטעטל, קורץ געקליידט, דייטש,

אז ווען ער וואלט נישט געגאנגען אין גאס מיט א גוט באקאנטן איינוואינער, מיט יוספ'שע קאשעמאכער, וואלט מען זיך פאר אים דערשראקן. נאר אלטע איינוואינער האבן באלד אין דעם פרעמדן דערקענט יוספ'שע קאשעמאכער'ס עלטערן זון, וועלכער איז אוועק מיט יארן צוריק אין די ווייטע מקומות. יונגע מענטשן האבן גארנישט געוואוסט אז יוסף קאשעמאכער האט אן עלטסטן זון, און די וועלכע האבן יא געדענקט האבן געמיינט אז ער איז שוין לאנג געשטארבן. זיין באווייזן זיך פלוצלונג אין די געסלעך פון שטעטל האט ביי א סך ארויסגערופן זכרונות פון דער יוגנט. זיי האבן דערקענט אין דעם פרעמדן זייער יוגנט-פריינט, זייער חדר-חבר, און זיי זענען צוגעגאנגען צום פרעמדן און האבן אים אפגעגעבן דעם ברייטן שלום עליכם. באלד איז דאס גאנצע שטעטל געוואר געווארן פון דעם אמעריקאנער וואס איז צוריק אהיימגעקומען פון די ווייטע ווייטע מקומות. און אין אָװנט איז יוסף קאַשעמאַכערס שטיבל באַלאַגערט געװאָרן פֿון קרובֿים, נאָענטע און װײַטע, פֿון שכנים און גלאַט אײַנװױנערס פֿון שטעטל, װעלכע זײַנען געקומען נאָכפֿרעגן זיך אױף זײערע, װאָס זײ האָבן אין אַמעריקע. האָט אײנער געהאַט אַ זון אין אַפֿריקע, אין בראַזיליע אָדער אַפֿילו אין לאָנדאָן, איז מען געקומען זיך נאָכפֿרעגן אױף אים בײַן אַמעריקאַנער. װײַל װאָס דאָס איז אַמעריקע אַזעלכעס, האָט מען נאָך נישט גאַנץ גוט געװוּסט אין יענעם שטעטל. און אלץ האט געהייסן דענסמאלט אמעריקע. פון יענער זייט גרעניץ אן האט זיך ארויסגעוויזן איז איין איין גרויסע שטאט און די שטאט הייסט אמעריקע. באלד האט דאס שטעטל אנגעהויבן צו קלינגען מיט דעם אמעריקאנער רייכטום. מען האט דערציילט פון א שטעקן מיט א גאלדענעם קאפ וואס ער האט געבראכט דעם פאטער זיינעם, און פון מתנות גאלדענע זייגערס און קייטן וואס ער האט געבראכט די ברידער און דער גאנצער משפחה. און האָט ער זיך נאָר שבת אין גאַס אַרויסגעוויזן אין אַ נײַעם געקעסטלטן אָנצוג, אַן אויבערראָק מיט אַ זײַדענעם אונטערשלאַק, און פֿאַר דער שיינער עליה, וואָס מען האָט אים געגעבן, האָט ער אים פֿאַרן פֿאָטער געלאָזט מאַכן אַ מי-שברך און געשאָנקען אַ גאַנצן רובל. האָט עס געמאַכט אַזאַ רושם, אַז דאָס גאַנצע שטעטל האָט זיך געטראָגן אין וואָלקנס פֿאַנטאַזיע פֿון דער לעגענדע פֿון אַמעריקאַנער רײַכטום. יוסף'שע קאַשעמאַכער, וועלכער איז געווען אין שטעטל נישט קיין זייער אנגעזעהענער באלעבאס, א איד וואס האט א גאנצע נאכט געמאלן קאשע אין א קליין געוועלבל, און איז שטענדיג ארומגעגאנגען בייטאג א פארשלאפענער, איז מיטאמאל געווארן אזא אנגעזעהענער באלעבאס ווי ער וואלט דאס גרויסע געווינס געוואונען. און א גאנצן שבת האט מען געהאלטן אין איין טראגן קוגל און טשולנט פון שיינע ארנטליכע באלעבאטים טישן צו יוסף קאשע מאכער שטוב, מכבד צו זיין דעם גרויסן גאסט דעם אמעריקאנער. גערעדט האט מען אז דער אמעריקאנער איז ארויפגעקומען אין שטעטל אריין גרויסע געשעפטן צו מאכן, אז באלד נאך שבת שטעלט ער זיך מאכן א גרויסע קאשעמיל, אז ער האט שוין אפגעקויפט ביים שררה פון שטעטל די פעלדער הינטער דער שטאט. אידן האבן זיך געמאכט חשבונות אז זיי וועלן גליקליך ווערן דורך אים. און נאך שבת זענען אריינגעקומען צו יוסף'שע קאשע מאכער פארשידענע בעלי בתים, אידן מעקלער און אידן סוחרים און האבן אנגעהויבן אנצושלאגן פארשידענע געשעפטן, איינער אוקסן, דער צווייטער וואל, און א דריטער א הלוואה דעם שררה אויף גוטע פראצענטער. אנדערע זענען ווייטער און טיפער געגאנגען און אנגעהויבן זיך איידל צו אינטערעסירן מכוח א שידוך, ווארום געהערט האט מען אז דער אמעריקאנער איז נאך א בחור. דער אמעריקאנער האט אלץ אויסגעהערט זייער ערנסט, מיט אלץ זיך אינטערעסירט, אויף אלץ זיך נאכגעפרעגט און די איינצלהייטן פון אלץ געוואלט וויסן, און האט אלעמען האפענונגען געגעבן, און עס האט זיך אויסגעדאכט אז אט שוין שוין גייט ער טון דאס געשעפט, נאר קיין געשעפטן אין שטעטל האט ער נישט געטון. אין א פאר וואכן ארום, אז דער אמעריקאנער האט זיך ארומגעדרייט אין שטעטל פוסט און פאס, געוואוינט אלץ ביים פאטער דעם קאשע מאכער, קיין מילן האט ער נישט אויפגעמויערט און קיין געשעפטן האט ער נישט געמאכט און קיין גראשן האט מען ביי אים נישט פארדינט, האט ער זיין גאנצן חן פארלארן. קיינער האט זיך שוין מיט אים נישט אינטערעסירט. די אמעריקאנער געקעסטלטע הויזן האבן קיין באוואונדערונג מער נישט ארויסגערופן, אפילו נישט זיינע גאלדענע רינגען מיט די גאלדענע מתנות. יוסף קאשעמאכער איז געווארן אויס מחותן. מען האָט ווייטער געהערט אַ גאַנצע נאַכט די מילשטיינער אַרויסוויינען פון געוועלבל אַרויס און ביי טאָג געווען אַ שלאָפעדיגן פאַרמעלטן יידן. יעדער האָט געהאַט צו טאָן מיט זיינע אייגענע געשעפטן, וועגן אַמעריקאַנער האָט מען מער נישט געקלערט. נאָר ווען קיינער האָט זיך שוין מער ניט אינטערעסירט מיט דעם אַמעריקאַנער, האָט זיך דער אַמעריקאַנער אָנגעהויבן צו פאַראינטערעסירן מיט די איינוואוינערס פון שטעטל. אויסגעפרעגט יעדן באקאנטן פון וואס ער לעבט, וויפיל ער פארדינט א וואך און וויפיל ער באדארף א וואך, אריינגעקומען אין פרעמדע שטובן און געזען ווי מען וואוינט און ווי מען לעבט, וואס מען עסט און אויף וואס מען שלאפט, און אז מען האט אים געפרעגט צו וואס באדארף ער דאס וויסן און צו וויל ער געבן פרנסה האט ער געשמייכלט. א מענטש דארף אלסדינג וויסן, עס איז גוט צו וויסן. אין א געוויסער צייט ארום. איז דער אמעריקאנער פארשוואונדן פון שטעטל. מיטגענומען א יונגערן ברודער מיט זיך, איבערגעלאזט דעם פאטער, זאגט מען, אפאר הונדערט רובל, דאס מילכל צו פארגרעסערן, און אזוי ווי ער איז געקומען פון דער אמעריקע, אזוי איז ער פארשוואונדן. צום ערשט האט מען עס אפילו נישט באמערקט, נאר דערנאך אז מען איז געוואר געווארן אז דער אמעריקאנער איז אוועק, האט מען גערעדט אין שטעטל אז עס האט גאר אנדערש נישט געקאנט זיין, ווייל די אמעריקע איז א כישוף וואס לאזט נישט רוען.

צוערשט האט דער אמעריקאנער צוגענומען זיינע אייגענע, די ברידער, דערנאך די משפחה, די ברידער'ס קינדער, די פעטער'ס, די איידעמ'ס און די זין פון די פעטער'ס. דערנאך האבן זיך אנגעהויבן צו ווענדן צו אים קינדער פון מחותן, באקאנטע און גלאט אזוי לאנדסלייט נאך שיפסקארטעס. עס האט זיך אנגעהויבן צו יחס'ענען צום אמעריקאנער גלאט פרעמדע אידן, געזוכט אבי נאר אויסצוגעפינען א שטיקל מחותנ'שאפט און דערוויזן עס אין בריוו

אלע זיי זענען אוועק נאך אמעריקאנער. אפילו דער אלטער קאשעמאכער האט אויף דער עלטער פארשלאסן זיין בודקעלע, און דאס וויינען פון די מילשטיינער האט אויפגעהערט ביינאכט אין אלטן מארק, און איז אראפגעפארן קיין אמעריקע צו זען זיך מיט זיינע קינדער איידער ער שטארבט. אזוי פארן זיי נאך נאך דעם אמעריקאנער ווי ער וואלט זיי מיט א כישוף אהין געצויגן ביזן היינטיגן טאג.

אַלע זײַנען זײ געזעסן אױפֿן הױכן שטאָק אין דער באַוערי און האָבן גענעט און גענעט, און די, װעלכע זײַנען דאָרט אַרײַנגעפֿאַלן, זײַנען געבליבן אױפֿן לעבן לאַנג. זײ האָבן מער אָװנט פֿון דער באַוערי אַהײם, און בײַן אַרײַנגאַנג פֿון דער הױז אױף דער באַוערי איז געװען אַ קלײן פֿאַרשטױבט שילדל, װאָס נישט געװוּסט װי נאָר אײן װעג, אין דער פֿרי צו דער באַוערי, און האָט געטראָגן דעם אַמעריקאַנער נאָמען, מאָזעס מעלניק. קאפיטל זעקס, דער אמעריקאנער אין אמעריקע. אין געוועלב פון קליידער איז געשטאנען דער אמעריקאנער, דער אנקל מאזעס, אן א ראק, און האט מיט א גרויסער שניידערישער שער זיך אפגעשארן די נעגל פון די פינגער. איבער דער גאנצער לענג פון געוועלב זיינען געשטאנען לאנגע ברייטע טישן אין וועלכע זיינען געווען אנגעלייגט, ביז אין א האלבן באלקן ארויף, קופעס מיט קליידער פון אלע מינים, רעק, מארינארקעס, הויזן און וועסטן. ביי די טישן האבן זיך ארומגעדרייט שטארקע יונגען, ברייטבייניקע מיט שטייפע ארויסגעשטעלטע ברוסטן און האבן געשוויגן פון אימה פארן אונקל. פון צייט צו צייט האט איינער געוואונקען דעם צווייטן מיט די אויגן. עס איז נאך געווען זייער פרי אין מארגן און די שניידער ארבעטער זענען ערשט אריינגעקומען צו דער ארבעט. קוזמין קריכט, לוק, לוק ווי קוזמין קריכט, האט דער אנקעל מאזעס געוויזן מיט דער גרויסער שער אויף די אריינגעקומענע אידן. א טייל זענען געווען מיט בערד, א טייל אן בערד, א טייל אלטע, שוין אויסגעהויקערטע, א טייל יונגע, מיטליעריגע, זיי זענען מיט א געוויסע פוילקייט אריינגעקומען אין געוועלב אריין, און ארויסגעלאזט זיך אויף די טרעפ צו די אייבערשטע שטאקן וואו עס זענען געווען די ווארשטאטן. לוק לוק ווי קוזמין קריכט. העי דו! גרינער נאטע! ווי האט מען אים גערופן דערהיים? נאטע פוטערמילך! האט ער אפגעשטעלט איינעם פון די ארבעטער, א מיטל יעריגן איד, וואס זיינע אויגן זענען נאך געווען פארוועבט אין שלאף און די פאות נאך נאס פון וואשן, און איז געגאנגען פוילנדיג זיך, וואס קריכסטו? וואס מיינסטו דא איז קוזמין? אין קוזמין איז מען געקראכן, אין אמעריקע לויפט מען, הארי אפ! פארשטאנען? הייב די פיס דו הוגה'קע! די אידן ביי די טישן מיט די קליידער האבן אויפגעלאכט, ווי געוואלט צופרידן שטעלן דעם אנקל, אבער צו לאכן האבן זיי זיך נישט דערוועגט. דער אנקל האט אויפגעהויבן זיינע אויגן, די שיטערע געלע ברעמען זיינען פארטרונקען געווארן אין פעטס און זיין פנים, און אַז די יונגען האָבן געזען דעם אָנקלס נאַקעטע אױגן װאָס זיצן אין זײַן ברײט, פֿעט פּנים, זײַנען זײ פֿאַרשטומט געװאָרן. העריס, כאַפּ אים אױפֿן פֿידל! האָט אַ יונג געגעבן אַ געשרײ אַרײַן פֿון דרױסן און אַרײַנגעװאָרפֿן אין געװעלב אַרײַן אַ הײכן איטאַליענער מיט זײַן װײַב. און אײדער דער גױ האָט נאָך צײַט געהאַט זיך אַרומצוקוקן, האָבן אים שױן צװײ יונגען געכאַפּט און געגעבן אַ צי אַראָפּ פֿון אים די הױזן, אַרױפֿגעצױגן אַ פּאָר אַנדערע קורצע, די נאָט האָט געפּלאַצט הינטער אים, אַרויפֿגעשלעפּט אויף אים אַ צו קורצן רעקל, פֿון וועלכן דער גוי האָט אַרויסגעשטעקט אַ פּאָר לאַנגע הענט, וואָס ער האָט נישט געוווּסט פֿון וואַנען זיי האָבן אים זיך אים גענומען. האָט איינער אים געצויגן דעם ראָק פֿון הינטן, אַ צווייטער פֿון פֿאָרנט, אויסגעשטעלט אים די ברוסט, אַרויסגעקלאַפּט אים די פּלייצעס, און באַלד האָט ער שוין אַ דריטער אויך צוגעטראָגן צו אים אַ שפּיגעלע און געשפּיגלט דעם גוי, דאָזנט הי לוק לײַק אַ דזשענטלמען? סעם, קום נאר אהער, גיב נאר א קוק אויף דעם גוי, האט דער יונג וואס האט דעם איטאליענער אנגעמאסטן דעם אנצוג צוגערופן, דאזנט הי לוק לייק א דזשענטלמען? שור, אזא יאר אויף זיין מאמען, האט סעם איבערגעגלעט מיט זיין גרויסער האנט דעם גוי'ס אנצוג אויף זיינע פלייצעס, הי איז אלרייט. אין דעם געוועלב האט זיך באוויזן א מיידל, אירע צוויי שווארצע צעפ זענען געווען ערשט צעצוואגענע און פארקאמטע,

האָט די מיידל געפֿרעגט דעם ערשטן אָנגעטראָפֿענעם מענטשן אויף דער שוועל פֿון דער טיר. דער מענטש האָט זי אָנגעקוקט. אָנקל מאָזעס איז נישטאָ. וואָס ווילסטו פֿון אָנקל מאָזעס? איך ווייס שוין וואָס איך וויל, איז די מיידל ווײַטער געגאַנגען און געפֿרעגט אַן אַנדער יונג. איך וויל זען דעם אָנקל מאָזעס. דער אָנקל מאָזעס איז נאָך אַלץ געשטאַנען מיט דער גרויסער שנײַדערשער אין דער האַנט, פֿון וועלכער ער האָט זיך נישט געקענט אָפּגעוויינען זײַן גאַנץ לעבן, ביי דער טיר פון זיין פריוואט אפיס. ער האט דערהערט ווי די מיידל פרעגט זיך אויף אים, האט ער געפרעגט פון דערווייטנס, נישט אויפהייבנדיג די אויגן, וואט איז די מעטער? אין דעם טאן האט די מיידל דערקענט אז דאס איז דער אנקל מאזעס, איז זי פלינק צוגעגאנגען צו אים און געזאגט אין א בעטנדיגן קינדערישן טאן, פליז אנקל מאזעס, בי גוד טו מיי פאדער, דו קענסט אים העלפן, פליז העלף אים. וועמענס איז דאס? האט דער אנקעל געפרעגט די מענטשן זיינע. די יונגען האבן געצויגן מיט די אקסלען ווי זיי וואלטן געווען גענוצט באוועגונגען אנשטאט ווערטער. וואט איז יור נעים? וועמענס ביסטו? מיי נעים איז מאשע. איך בין אהרן מעלניק'ס טאכטער, דו ביסט זיין אנקל, איי נאו. דו ביסט אנקל מאזעס, דער פא האט עס געזאגט. דו ביסט דעמס, אה, איך ווייס שוין, איי קנאו. וואס ווילסטו? איך וויל אז דו זאלסט אויסבארגן פא הונדערט דאלער. פא וויל גיין אין ביזנעס, ער האט נישט קיין געלט, דו האסט יא. פליז, בארג אים הונדערט דאלער, פליז אנקל. דער אנקל מאזעס האט אויפגעהויבן זיינע אויגן, ער האט געוואלט עפעס זאגן דער מיידל, נאר אז ער האט דערזען די נאסע צוויי שווארצע צעפ און דאס ווייסע שירצל, איז אים די מיידל געפעלן. ער האט צוריק אראפגעלאזט די אויגן און האט געזאגט, גא האום קיד! גא צו מאמי! איך וועל זעהן וואס איך קען טון. וועסט בארגן פא הונדערט דאלער אז ער זאל גיין אין ביזנעס, אנקל? יעס! אלרייט! גא האום! איך וועל שוין זען וואס איך קען טון. די מיידל איז נאך געשטאנען פאר'ן אנקל, און אין דער טיר האבן זיך באוויזן איר פאטער אהרן מיט דעם עלטסטן ברודער זיינעם, בערל. די אידן זענען אריינגעקומען מיט מורא און געשלעפט זיך מיט שרעק צום אנקל. אט איז פא, האט מאשע ארויסגערופן דערזעענדיג דעם פאטער. ווייסט, פאפא, אנקל מאזעס האט געזאגט אז ער וועט דיר בארגן געלט צו גיין אין ביזנעס. וואס טוסטו דא? אהיים גיי! גיי אהיים! האט זיך אהרן פארשעמט פאר די מענטשן איבער דעם וואס זיין קינד איז אריינגעקומען בעטן פאר אים. מאשע האט זיך אפגערוקט אין א ווינקל. וואט איז די מעטער? האט דער אנקל צוגעשריגן נאך פון דערווייטנס, ווען ער האט דערזען די אידן אריינקומען, און דער וואט איז די מעטער האט די אידן אפגעשטעלט. סעם, א שטארקער יונג פון עטליכע און צוואנציג יאר, איז צוגעלאפן צו די אידן, זיי אפגעשטעלט און עפעס גערעדט מיט זיי. סעם איז געווען דעם אנקל מאזעס'ס ליבלינג, ער איז געווען זיין שוועסטער קינד וואס ער האט אים אראפגעבראכט קיין אמעריקע און גענומען אים צו זיך אין געשעפט אריין. סעם איז געווען דעם אנקל זייער געטריי און אפגעהיט דעם אנקל'ס אינטערעסן. דער אנקל האט געוואוסט דערפון און ער האט געהאט דעם יונג מער צוטרוי ווי צו אלע אנדערע. סעמ'ן האט דער אנקל ליב געהאט ווייל ער איז געווען ענליך צו אים, ווען דער אנקל אליין איז נאך געווען א קצב יונג אינדערהיים. סעם האט געקענט ביים אנקל אלץ אויספירן, און אלע לאנדסלייט וואס האבן באדארפט עפעס צום אנקל האבן זיך צום ערשטן געווענדעט צו סעמ'ן אז ער זאל זיין זייער מליץ יושר. סעם, בעט פאר אים וועסט טון א מצוה. סעם, טו א טובה אהרן'ען, טו א טובה האט בערל געבעטן ביי סעמ'ן פאר זיין ברודער. סעם איז צוגעגאנגען צום אנקל און האט געזאגט. אנקל, אהרן מעלניק פון קוזמין איז צוריקגעקומען צו דער ארבעט אים צוריקנעמען? נאטינג דואינג, האט דער אנקל אנגעהויבן זיך צו באשעפטיגן מיט דער שער, וואס דאס איז געווען א צייכן אז אלע טירן זענען צוגעשלאסן. זאל ער גיין מיט'ן ברודער קיין ברוקלין, העמדער נייען מיט איטאליענישע שיקסעס. איך באדארף אים נישט מער, פאר מיר איז ער שוין צו אלט. סעם האט געוויזן צום ברודער בערל מיט דער האנט און פארצויגן די ליפן, עס הייסט ער קען גארנישט מאכן. אנקל, האט רחמנות אויף'ם, האט דער עלטערער ברודער בערל זיך דערוועקט צו טרעטן א טריט נענטער פאר'ן אנקל, ער האט דאך א ווייב מיט קינדער, זאל דער אנקל רחמנות האבן אויף זיין ווייב מיט די קינדער, דער אנקל וועט זיך א גרויסע מצוה פארדינען, א גרויסע מצוה. איך טו נישט קיין מצוות, כ'האב שוין גענוג געטון מצוות, אז זיי זאלן מיך דערנאך שילטן דערפאר, זידלען דערפאר? וואס האט ער געזאגט אויף מיר? זאג סעם, וואס האט ער אויף מיר געזאגט ווען ער איז אראפגעפאלן פון דער הייך? האט דער אנקל א זארג וואס ער האט געזאגט וואס ער האט געזאגט, שנארס, אז ווען נישט דער אנקל וואלטן זיי דאך אלע געווען געפוילט אין קוזמין. דער אָנקל האָט אים אַראָפּגענומען, אים מיט די בעבעכעס געשיקט געלט, שיפֿסקאַרטעס נאָך זיי, און ער דערוועגט זיך דעם אָנקל אַנטקעגן צו רעדן. אָ, זײַן גליק, װאָס איך בין נישט געװען אין סטאָר, איך װאָלט אים געװיזן דעם אָנקל אַנטקעגן צו רעדן, האָט סעם פּלוצלינג זיך צעקאָכט פֿאַרן אָנקל. מילא, מען זאָגט, האָט ער געזאָגט, ער װײס דען מישטיינס געזאָגט װאָס ער רעדט? עס איז אים שלעכט, רעדט ער. גאט איז דאך אויך מוחל, ער האט גערעדט נארישקייטן, זאל אים דער אנקל, נארישקייטן? ביי מיר רעדט מען נישט קיין נארישקייטן, ביי מיר רעדט מען גארנישט, ביי מיר שווייגט מען, געהערט? מען שווייגט! האט דער אנקל אויפגעהויבן די ברעמען ווי מען האט אים גערופן אינדערהיים, סעם! אהרן גארגל! גארגל האט מען אים גערופן האט דער אנקל זיך הויך פונאנדערגעלאכט, גארגל גארגל איז גוט, נאר דא אין אמעריקע גארגלט מען נישט, אין קוזמין גארגלט מען, נישט דא אין אמעריקע. אהרן איז געשטאנען די גאנצע צייט אראפגעלאזט דעם קאפ, איינגעבויגן דעם בליק אין דער ערד. ער האט געלאזן פאלן איבער זיין קאפ אלע שפאטערייען וואס מען האט געזאגט איבער אים, און געשוויגן. ער האט געוואלט וואס גיכער צוריק ארויפקומען אין דער הייך ארויף צו דער מאשין און ווידער זיין איינגעשפאנט אין דעם לעבן. זאל דער אנקל רחמנות האבן ווען נישט אויף אים איז אויף זיין ווייב און קינדער, וואס זענען זיי שולדיג אז ער רעדט נארישקייטן, ער וועט שוין ניט רעדן, ער וועט שוין געדענקען אויפן גאנצן לעבן. נאטינג דואינג. מאשע איז געשטאנען אין א ווינקל און צוגעזען און צוגעהערט ווי מען שפאט און מען באליידיגט איר פאטער. אירע בעקלעך האבן געברענט און אירע הענטלעך האבן געציטערט. צוערשט איז עס איר געווען א וואונדער וואס דער פא לאזט זיך אזוי, וואס דער פא שווייגט. דערנאָך האָט עס איר אָנגעהויבן וויי צו טאָן. זי האָט געוואָלט וויינען, שרײַען. זי האָט זיך אײַנגעהאַלטן, אײַנגערעדט זיך, זײַנען גרעסער, ווייסן זיי וואָס צו טאָן. נאָר ווען זי האָט געהערט, אַז מע רופֿט איר פֿאָטער גאָרגל, איז זי אויפֿגעשפּרונגען פֿון איר ווינקל, וווּ זי האָט זיך באַהאַלטן די גאַנצע צײַט, און צוגעגאַנגען צום פֿאָטער און אָנגעהאַלטן זיך בײַ דער האַנט. גרויסע טראָפּנס טרערן האָבן אַרויסגעשפּראָצט אויף אירע וויעס. קום, פּאַ! אהיים, זיי נישט דא פא, זיי זענען שלעכטע מענטשן, זארג זיך נישט פא, מיר וועלן שוין לעבן, מיר וועלן זיך שוין אן עצה געבן, נעם נישט קיין געלט פון אים, זי ווייזט אויפן אנקל מאזעס, דו ביסט א שלעכטער מענטש, זאגט זי צום אנקל מאזעס, א ברוט, א ביסט, א דאג, דאס ביסטו. מאשע געדענקט אין גאט, וואס טוסטו? דעם אנקל בעט איבער, וואס האסטו געזאגט? איך וועל נישט איבערבעטן דעם אנקל, קום פא אהיים, קום פא, איך וויל נישט דו זאלסט דא זיין, שאט אפ, טעיק הער אוועי, האט סעם געשריגן צו אהרן'ען און צו בערל'ען און אפגעשטופט זי פון אנקל. דער אנקל מאזעס האט אויפגעהויבן זיינע ברעמען, עס האבן זיך ארויסגעוויזן זיינע פייכטע בלוילעכע אויגן, ער האט אוועקגעלייגט די שער פון דער האנט, פארלייגט די הענט אויפן בויך, און אָנגעקוקט דעם מיידל, וואָס האָט געהאַלטן דעם פֿאָטער בײַ דער האַנט און אים אַוועקגעשלעפּט. ער האָט פֿאַרביסן זײַנע אָפּגעגאָלטע ליפּן און געזאָגט ווי צו זיך, איי לײַק דיס קיד. אַז סעם האָט דערהערט דעם אָנקלס שטים, האָט ער אַראָפּגעלאָזט די מיידל. אַ מינוט האָט דער אָנקל געקוקט אויף דער מיידל, און מאַשע האָט אים אָנגעקוקט. דער אָנקל איז ערנסט געוואָרן, פֿאַרביסן די ליפּן און געזאָגט צו מאַשען. איך וואלט געוואונטשן אז דו זאלסט זיין מיין טאכטער. מאשע האט אים געקוקט אין פנים אריין, אויף אירע וויען זענען ווידער טראפן טרערן געהאנגען, און זי האט אים אפגעענטפערט, איי העיט יו! דער אנקל האט געשמייכלט, זיינע גרויסע פליישיגע ליפן האבן זיך אויפגעעפנט און ער האט געוויזן זיינע געזונטע ווייסע ציין, אנגענומען דאס גאלדענע קעטל פון זיין זייגער און דערמיט געבאמבלט און אויסגערופן, סעם! יעס, אנקל, איז דער יונג צוגעלאפן. ווי האט מען אים גערופן אינדערהיים? האט ער אנגעוויזן אויף אהרן'ען. גארגל. נעם דעם גארגל ארויף אין דער הויך און גיב אים ארבעט. וועסט אים געבן פינף דאלער א וואך מער וועידזשעס פאר דער גוירל, אנווייזנדיג אויף מאשע'ן. דער פעטער בערל, אהרן, סעם, און אלע מענטשן אין געוועלב האבן אויפגעעפנט זייערע אויגן און מיילער און אנגעקוקט דעם אנקל, אויב ער מיינט עס ערנסט. זעסט, זעסט, דאנק דעם אנקל, גיב א קוש אין דער האנט! האט דער פעטער געשריגן אויף מאשע'ן. מאשע האט געקוקט אויפ'ן פאטער, וואס וועט דער פאטער טון? זי האָט געזען, װי דער פֿאָטער איז מיט פֿרײד אַרױפֿגעשפּרונגען די טרעפּ צו די װאַרשטאַטן נאָך סעמען, און דער אָנקל האָט אים נאָכגעשריגן, גײ, גאָרגל, גײ! איר פֿאָטער האָט גאָר נישט געענטפֿערט, נאָר צוגעשמײכלט. די מײדל איז פֿלינק אַרױסגעלאָפֿן פֿון געװעלב, און די טרערן האָבן זיך, װי די ליכטיקע רונדיקע פּערל, געקײַקלט איבער איר צערגליטע בעקעלעך. זיבן. אנקל מאזעס'ס לעבן. די לעצטע צייט האט אנקל מאזעס זייער אסאך געקלערט וועגן זיך, וועגן זיין לעבן, זיין פארגאנגענהייט און זיין צוקונפט, א זאך צו וועלכע ער איז גארנישט געוואינט געווען. און אויך איצט, נאך מאשע'ס אוועקגיין, האט אנקל מאזעס זיך פארקלערט. דאס קינד מאשע האט אויף אים געמאכט א שטארקן איינדרוק. קיין קינדהייט האט אנקל מאזעס נישט געהאט. אָנקל מאָזעס איז אויפֿגעצויגן געוואָרן בײַם פֿאָטער, דעם קאַשע-מאַכער. דער פֿאָטער האָט געריבן קאַשע פֿאַר די פּויערים, און זײַנע קינדער אַליין האָבן געהונגערט. פֿון קליינערהייט אָן האָט ער געמוזט אַרבעטן און פֿאַרדינען פֿאַר זיך, שלעפּן פּעקלעך פֿון מאַרק אַהיים נאָך אַ באַלעבאָסטע, לויפֿן אין שעכטהויז אַרײַן אַ הון שעכטן. און אין שעכטהויז האָט ער זיך באַקענט מיט די קצבֿים-יונגען און שוין ניט אָפּגעטראָטן פֿון זיי. געהאלפן בהמות בינדן, אמאל פון א געשאכטן שעפסל דאס פעלכל אראפגעצויגן, אזוי האט ער זיך פארדינט זיין שטיקל ברויט, ביז ער איז אויסגעוואקסן אליין פאר זיך. קיינעם האט ער נישט געהאט און האט נישט באלאנגט צו קיינעם, און אז ער האט באדארפט זיך שטעלן צו סאלדאטן און מורא געהאט אז מען זאל אים ניט פארשיקן, איז ער אנטלאפן פון שטעטל, געגנב'עט די גרעניץ און מיט אן אקסן-שיף איז ער דאס וואסער דורכגעפארן אן געלט, נאר פאר ארבעט וואס ער האט געהאלפן די אקסן פיטערן אויפן וועג. מיט אונטערגעשלאגענע זייטן, ווייל די מאטראזן האבן אים געשלאגן איבערן וועג, און מיט צוויי רובל רוסישע געלט האט ער דעם באדן באטראטן. און היינט איז ער מאזעס מעלניק, דער פאבריקאנט פון דעם באוערי-גאס, פרעזידענט פון דער קאנגרעגיישאן אנשי קוזמין, באשעפטיגט האלב קוזמין ביי דער ארבעט, די שענסטע אידן פון זיין שטאט זענען ביי אים פרעסערס

שטעקט ביזן היינטיגן טאג אין דער נאדל, און ער האט קיין איין מינוט צייט ניט געהאט זיך אפצושטעלן און איבערצוקלערן. די ענערגיע האט אים געטריבן ווי א משוגענע מאשין און האט אים אויף איין מינוט ניט אפגעלאזט. גאנצע נעכט איז ער געלעגן אויף זיין געלעגער און אויסגעארבעט פלענער, בויענדיג זיך זיין קאריערע.

וואו ער האט דערזען א ליידיג פלאץ האט ער אים געוואלט פארבויען מיט הויכע טענעמענט הייזער. ער האט אנגעהויבן צו בויען דווקא דענסמאלט ווען ער איז געווען צום ענגסטן אין געלט, דווקא דענסמאלט ווען ער האט געהאלטן פאר א קריזיס, געשטאנען פאר א גרוב, דווקא דענסמאלט האט ער זיך גענומען אויספירן די גרעסטע אונטערנעמונגען. עס איז געווען ביי אים ווי א שפיל, ווי א וועט, ווער וואלט געוואלט אליין מעסטן זיינע אייגענע כוחות? נישט די באדערפענישן האבן אים געטריבן אין דעם אייביגן יאגן זיך נאך געלט. אנקל מאזעס אליין האט געהאט די קלענסטע באדערפענישן. פאר זיך האט ער גארנישט געדארפט. עס איז אים נישט געווען קיין אונטערשייד אין וואס פאר א וואוינונג ער וואוינט, אין וואס פאר א בעט ער שלאפט. נאך איצט האט זיך אים זייער אפט פארבענקט צו שלאפן אין א קעלער,

און נישט געוואלט גיין מיט די געשעפטסלייט עסן אינעם רייכערן רעסטאראן, נישט דערפאר ווייל ער איז געווען קארג, נאר דערפאר ווייל צום דעם ארעמען לעבן אין וועלכן ער האט אפגעלעבט די גרעסטע העלפט פון זיין לעבן, איז ער געווען מער צוגעוואינט און האט דערפון מער הנאה געהאט ווי פון רייכן לעבן. עפעס מער פון געלט האט אים די קאלטע ווינטערס אזוי פרי פון בעט ארויסגעיאגט צו זיין דער ערשטער אין געוועלב און אפווארטן צו זען צי די ארבעטער קומען צו דער ריכטיגער צייט צו דער ארבעט.

און געקילט מיטן שטייפן הוט זיין צעשוויצטן פנים, געווישט זיך דעם צעהיצטן, שיטער באוואקסענעם קאפ מיט א טיכל, און נישט געוואלט זיך פארלאזן אפילו אויף סעמען, צו וועלכן ער האט צוטרוי געהאט. עס איז געווען עפעס מער פון געלט, עס איז געווען ווי ער וואלט פארשקלאפט געווארן צו זיין אומדערשעפליכער ענערגיע, און די ענערגיע יאגט אים ווי א נישט גוטע קראפט, און ער מוז בלינד אויספירן די באפעלן וואס זי באפעלט אים. ווארום אנקל מאזעס האט ניט געהאט פאר וועמען צו ארבעטן און וועמען זיין געלט איבערצולאזן. אנקל מאזעס איז געווען אן אלמן. עס איז געווען אזוי. ווען אנקל מאזעס איז יונג געווען און געוואלט איבערגיין פון לאנטש-רום צו א געוועלב מיט אויסבראקירטע מענער-קליידער, האט ער חתונה געהאט מיט א שותפ'ס א טאכטער. דאס חתונה האבן איז געווען אויסגערעכנט מער און אויס געשעפטליכע טעמים ווי אויס ליבע. אנקל מאזעס האט נישט געוואוסט אין זיינע יונגע יארן פון ליבע. ער איז געווען אזוי פארנומען אין זיינע געשעפטן אז ער האט קיין צייט נישט געהאט זיך אפצוגעבן אדער זיך אפצושטעלן אויף אזעלכע זאכן. דאס יונגע ווייבל וואס איז געקומען פון גאליצע און האט געהאט א סענטימענטאל געפיל, א שוואכע און אן איידעלע, האט אים דווקא יא ליב געהאט. נישט פערזענליך אים, יעדער איינעם וואס וואלט מיט איר חתונה געהאט וואלט זי ליב געהאט, ווייל זי איז געבארן געווארן ליב צו האבן און צו פארגעטערן און צו זיין פארשקלאפט אונטער וועמען עס איז. זי האט ארויפגעקוקט צו אים ווי צו א גאט, זי האט דרך ארץ געהאט פאר זיין ברייטן מענליכן קארק, זי האט מורא געהאט פאר זיין ערנסטן פארזארגטן פנים און האט באוואונדערט זיין ענערגיע און זיין טעטיקייט. נאר ער האט זי ניט געזען. ער האָט זי געהאַלטן פֿאַר אַ זאַך. אָפֿט מאָל האָט זי געבענקט נאָך לאַסקעס, נאָך צערטלעכקײטן, געװאָלט זיך צוטולען צו אים. זי האָט געבענקט נאָך גלעטן, נאָך פּיעשטשען זיך װי אַ קינד, און ער האָט הױך געשנאָרכעט, אָדער ער איז געװען פֿאַרנומען קלערנדיק װעגן געשעפֿטן. שטענדיק איז זײַן קאָפּ פֿול געװען מיט רעק, הױזן, װעסטן, קנעפּלעך, לײַװן, סחורה. שטענדיק האָט ער געטראַכט אָט װעגן דעם און גאָרנישט געזען אַרום זיך. דאס ווייבל האט אבער געבענקט נאך ליבע, נאך לאסקעס, נאך ווארעמקייט, און דאס האט ער נישט געהאט צו געבן און נישט געקענט געבן. ער האט נישט פארשטאנען וואס זי פארלאנגט פון אים און געוואונדערט זיך פארוואס זי האט קיין קינדער ניט. און אמאל, אז ער איז געווען ביי זיינעם א פריינד אן עלטערן מענטשן ביי א זילבערנער חתונה און געזען ווי קינדער פון זיין פריינד האבן די עלטערן צוגעטראגן א טארט מיט אנגעצונדענע ליכטלעך און געפרייט זיך מיט זיי, איז ער אהיימגעקומען א בייזער, און געברומט צו דער ווייב, קינדער, פארוואס האסטו קיין קינדער נישט? גיי צו א דאקטער. נאר דאס ווייבל האט נישט געבענקט נאך קינדער, זי האט געבענקט נאך ליבע, און אין דעם דורשט נאך ליבע איז זי אויסגעגאנגען, זי איז וואס א טאג שוואכער געווארן און קראנקער געווארן, געוויס האט ער אויף איר רחמנות געהאט, ער האט שוין קיין פארגעניגן נישט געהאט פון זיין לעבן, אז ער איז אוועקגעגאנגען אמאל מיט גוטע פריינד א לעבן טאן פארברענגען ערגעץ וואו אן אוונט פלעגט ער זיך מאכן א פארווארף וואס ער האט זי איבערגעלאזט אליין אינדערהיים. ער האט דענסמאלט אוועקגעווארפן די געזעלשאפט און איז אהיים געקומען. אבער דעם ווייבל האט ער גארנישט געקענט געבן. ער האט נישט געוואוסט פארוואס זי איז קראנק. ער האט זיך קיין עצה נישט געקענט געבן, פלעגט ער שרייען אויף איר, וואס איז דיר? פארוואס גייסטו נישט צו א דאקטער? פארוואס ביסטו קראנק? א פאר יאר פאר איר טויט איז זי כסדר קראנק געווען. דאס האט אים געבראכט דערצו אז ער זאל אנהייבן צו קוקן אויף אנדערע פרויען. געפעלן איז אים דווקא א ווייבל פון א אידישן רעסטאראן וואו ער פלעגט עסן לאנטש. דאס ווייבל איז געווען א ברונעטקע מיט שארפע שווארצע ברעמען. געפֿעלן זײַנען אים די שװאַרצע הערעלעך, װאָס זײַנען געװאַקסן װי פּאות אױף אירע באַקן. אַ מאָל האָט ער זי געזען הינטערן בופֿעט אין אַ װײַס קאַפֿטנדל, אין אַ שירץ, קלימפּערנדיק מיט די שליסעלעך אין די הענט, און זי האָט עפּעס באַפֿױלן די קעלנערס. האָט זי אים דערמאָנט אָן אַ ייִדישע באַלעבאָסטע אין דער הײם. האָט ער גענומען מאַכן חנדלעך צו איר, בעטן זי צו גײן מיט אים. אַלע האָבן זיך געװוּנדערט אױף מאָזעס מעלניק. נאָר דאָס װײַבל איז געװען גוט צו אים. דער מאַן אירער האָט יאָ געזען, נישט געזען, געמאַכט זיך נישט װיסנדיק, און דאָס װײַבל האָט געהאַט יעדער יאָר אױף זײַן חשבון אַ קינד. ער האָט נישט געװוּסט, אױב דאָס זײַנען זײַנע קינדער אָדער איר מאַנס. דער מאַן אירער פֿלעגט קומען ציען בײַ אים געלט, שרעקן אים מיט סקאַנדאַלן, האָט אָנקל מאָזעס געגעבן, און אָט די געשעפֿטן האָט ער אױך פֿאַרטרױט סעמען, און סעם האָט אים פֿון אַלע זאָרגן אַרױסגענומען, אלץ שוין פאר אים פארזארגט. זיין לעבן מיט אן אנדער פרוי האט זיין אייגענע שוואכע פרוי אינגאנצן רואינירט, און אין א קורצער צייט איז זי געשטארבן און נישט איבערגעלאזט אים א קינד. און אנקל מאזעס האט אייגנטליך קיין יורש נישט געהאט. די קינדער פון דעם רעסטאראטאר'ס ווייבל זענען אפיציעל געווען דעם רעסטאראטער'ס, און ער איז נאכנישט זיכער געווען צי זיי זענען זיינע אייגענע. צען יאר איז ער אן אלמן געווען. אלע האבן געזאגט אז ער איז נאך א יונגערמאן און שדכנים פלעגן אים די שוועלן אפשלאגן. ער האט נישט געקלערט פון נאכאמאל חתונה האבן. נאר אז ער איז נאנט געקומען צו די פופציגער האט ער געפילט א געוויסע איינזאמקייט אן א פאמיליע. די ענערגיע צו געשעפטן האט אנגעהויבן אביסל זיך אויסלעשן. ער האט שוין קיין חשק נישט געהאט הייזער צו בויען אדער נייע געשעפטן צו מאכן. ער האט אנגעהויבן באנוגענען זיך מיט די אלטע געשעפטן, און אנגעהויבן צו בענקען נאך א היימישער ווארעמער שטוב, נאך קינדער וואס זאלן געהערן צו אים, מיט וועלכע ער זאל אמאל אין א יום טוב גיין דאוונען אין שול אריין און זיך ווייזן פאר א פריינד. ער האט געקלערט וועגן חתונה האבן און געלאזט זיך רעדן שידוכים. די אלע כלות וואס מען האט אים גערעדט זיינען אים נישט געפעלן געווארן. דאס זיינען געווען ווייבער אלמנות, ווייבער גרושות, ווייבער מיט זין, ווייבער מיט טעכטער, ווייבער מיט קליידער פאבריקן, ווייבער מיט אנדערע פאבריקן. פון לאנגווייליגקייט האט ער אראפגעבראכט זיין אלטן פאטער פון דעם קליינעם שטעטל, אויסגעזוכט ביז צו א לעצטן פון דער משפחה און אראפגעבראכט קיין אמעריקע. די משפחה זיינע האט ער אבער נישט ליב געהאט און געהאט צו זיי טענות פארוואס זיי טויגן נאר אלע צו שניידעריי. נאר צו דער מאשין אדער צום פרעס, קיין איין געבילדעטער מענטש איז נישט געווען צווישן זיי, אדער איינער וואס זאל זיין אויפארבעטן זיך, וואס זאל האבן אליין זיין קאריערע געמאכט, וואס זאל זיין גלייך מיט אים אז ער זאל קענען רעדן מיט אים. ער האט פאראכט זייער פארשקלאפונג וואס ער האט זיי אליין פארשקלאפט. ער האָט פאַראַכט דאָס חנפענען און בייגן זיך צו אים. ער האָט געוואָלט געפינען צווישן זיי אַ מענטש, אַ זעלבשטענדיקן, וועלכער זאָל רעדן צו אים ווי צו זיין גלייכן. מיט דעם, וואָס מאַשע איז אַרויס פון ווינקל און איז אַרויפגעשפּרונגען אויף אים און גערופן אים, ביסט, דאָג! האָט זי אויף אים געמאַכט אַ שטאַרקן איינדרוק. צום ערשטן מאָל הערט ער, ווי מען זידלט אים. און ווער? אַ מיידל, אַ קינד, וואָס איר גורל איז אין גאַנצן אָפּהענגיק פון אים. זי וויל פון מיר גאָרנישט. שי העיטס מי! האָט ער אין זיך געלאַכט, דערפאַר, וואָס ער האָט באַליידיקט איר פאָטער, און ער האָט מקנא געווען אַהרן מעלניקן דאָס קינד, וואָס נעמט זיך אָן פאַר אים. אַלץ וואָלט ער אַוועקגעגעבן אַהרן מעלניקן פאַר אַ קינד, וואָס נעמט זיך אָן פאַר אים. אַלץ װאָלט ער אַװעקגעגעבן אַרן מעלניקן פֿאַר אַ קינד, װאָס נעמט זיך אָן פֿאַר אים. און אָנקל מאָזעס האָט זיך נאָך געהאַלטן פֿאַר אַ יונגן מאַן. אינעװײניק אין זיך האָט ער נאָך גאָרנישט געפֿילט די אַלטקײט, װאָס די פֿעטקײט פֿון זײַן פּנים און דער שװערער קערפּער זײַנער האָבן אַזױ שענדלעך אַרױסגעגעבן. ער האָט זיך ניט אָפֿט געשפּיגלט, און אַגבֿ האָבן זיך זײַן פּנים און זײַן קערפּער אַזױ לאַנגזאַם געביטן, אַז ער האָט עס גאָרנישט באַמערקט. נאָר ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז זײַן פּנים האָט זיך אױך נישט געביטן. אינעװײניק אין זיך האָט ער אָבער נאָך געפֿילט די קראַפֿט נאָר אױפֿס נײַ אָנצוהײבן. יעדער נײַער געדאַנק האָט אױפֿגעװעקט אין אים נײַע קװאַלן ענערגיע, און דער געדאַנק, װאָס איז אים איצט אַזױ פּלוצלונג און מיט אַ מאָל אײַנגעפֿאַלן, האָט אים געגעבן אַ צינד-אָן און אױפֿגעװעקט אין אים אַ שטראָם לעבן. מען דאַרף זי דערציִען, דערציען פאר זיך, זי זאל זיין מיין קינד און זיך אננעמען פאר מיר אויך, און א נייער שטראם ענערגיע האט זיך אריינגעגאסן אין זיינע אדערן, און מיט דעם אימפעט וואס ער איז געוואוינט געווען אויסצופירן פלענער, ווען עס איז אים עפעס איינגעפאלן, איז ער געגאנגען אויספירן דעם פלאן.

ר' יואל חיים דער גבאי פון דער שול, און איטשע דער שוסטער יונג, און זונדל דער ווייבערשער שניידער, דער גרויסער פראנט פון קוזמין, וואס האט אמאל באצויבערט די הערצער פון די קוזמינער ווייבער, און חיימ'שע דער פעלשער, וואס האט די ווייבער געשטעלט באנקעס. אלע נעהען זי הויזן. אנקל מאזעס האט אויסגעגלייכט גאנץ קוזמין, נישטא מער קיין שיינע בעלי בתים, גבאים מיט אָרעמע בעל-מלאָכות, נישטאָ קיין תּלמידי חכמים מיט גראָבע יונגען, נישטאָ קיין שוסטערס, קיין ייִדן, וואָס שטעלן ווײַבער באַנקעס. אַלע דינען זי איין אָפּגאָט. אַלע טוען זי איין זאַך, נייען הויזן. נאָר קוזמין וויל נאָך ניט שטאַרבן.

און עס דערמאנט זיך זיינע שיינע שבועות'דיגער שבת ווען יעדער באלעבאס איז געזעסן ביי זיין שיינער שטאט מיט טלית און גאלדענע עטרה באפוצט און געקוואלן פון חזנ'ס ניגונים. און היינט זיצט קוזמין מיט הויזן אין די הענט. באלד אבער פארשווינדט די אלטע שול און דער שיין פרימארגנדיגער שבת און די בענקשאפט און די ליבע צו קוזמין. עס בלייבן איבער בלויז הויזן און נאדל. סעם באַווײַזט זיך אין דער טיר פֿון שאַפּ און גיט אַ געשריי. נאַ, זעט, קוזמין זינגט! אַזוי איז גוט, איר וועט זיך דאָ אַ שוואַרץ יאָר אויסריכטן פֿון מיר. איך רוף באַלד אַרויף דעם אָנקל מאָזעס צו אײַך. און איין קוזמינער באַלעבאָס שרעקט דעם צווייטן, שווײַג, שווײַג, דער גובערנאַטאָר איז דאָ! סעמען רופֿט קוזמין דער גובערנאַטאָר, און דער אָנקל דער קיסר. קוזמינער באלעבאטים ווערן פארשטומט, דערשראקן פאר דעם שייגעץ סעם, וואס אינדערהיים איז ער געווען א קצב-יונגל, און נייען. אבער קוזמין האט א גרויסן מליץ יושר, דאס איז דער אלטער מעלניק, אנקל מאזעס'ס פאטער, וועלכן דער זון האט אראפגעבראכט קיין אמעריקע. דער אלטער דרייט זיך אום מיטן גאלדענעם שטעקן וואס דער זון האט אים געשאנקען א מתנה, און דער שטייפע קאפעלושל, צו וועלכן ער איז נישט געוואוינט, פייניגט אים. פאררוקט ער עס אן א זייט ער לאנגווייליגט זיך דא אין אמעריקע און בענקט נאך דעם קאשע מילכל און פאר לאנגווייליגקייט האט ער אנגעהויבן צו טרינקען א שנעפסל האט ער ליב געהאט פון דערהיים נאר דא אין אמעריקע וואו ער האט זיך געקענט פארגינען און גוטע ברידער האבן זיך שטענדיג געפונען וואס האבן דעם אלטן געוואלט טריטן איז דער אלטער שטענדיג שיכור געווען קיין בעקאנטע האט ער נישט געהאט אלע זיינע לאנדסלייט האבן געארבעט ביי זיין זון אין שאפ, האט ער ליב געהאט צו פארברענגען מיט זיי און מיט זיי צו שמועסן וועגן קוזמין. אפטמאל האט זיך דעם אלטן אויך פארגלוסט צו נייען הויזן. ער האט געזעהן אז אלע זיינע חברים פון קינדער יארן, אלע שיינע בעלי בתים פאר וועלכע ער האט אינדערהיים דרך ארץ געהאט, נייען ביים זון הויזן. טא פארוואס זאל ער נישט נייען? פלעגט ער זיך ארויפקומען אין שאפ און מיטהעלפן נייען. דעם אנקל מאזעס איז אבער ניט אנגעשטאנען, אז זיין פאטער זאל זיצן אין שאפ. און אז דער פאטער איז ארויפגעקומען אין ווארשטאט האט ער געשטערט ארבעטן, ער האט פארפירט שמועסן מיט די לאנדסלייט פון דערהיים, פון אלטע שררות, פון דארפס-געשעפטן, פון רב און חזן, און אפטמאל האט זיך קוזמין אזוי אריינגעלאזט אין די שמועסן פון דערהיים, אז זיי האבן זיך צעקריגט איבער א חזן אדער א שוחט, און פארגעסן זיך אז זיי זיינען שוין ניט קיין בעלי בתים פון קוזמין. נאר דאס רעדן אליין האט זיי פארגעניגן פארשאפט. און דעם אַלטן האָט עס געצױגן צו דעם זונס שאַפּ. אָנקל מאָזעס האָט אָנגעזאָגט סעמען, אַז ער זאָל זײַן פֿאָטער נישט אַרױפֿלאָזן אין שאַפּ אַרײַן. נאָר אַז אַלטער האָט זיך אָנגעשיכּורט, האָט ער קײנעם נישט געהאָרכט, פֿאַר קײנעם קײן מורא נישט געהאַט. ער האָט סעמען געשלאָגן מיטן גאָלדענעם קאָפּ פֿון שטעקן און איז אַרײַנגעלאָפֿן אין שב. אַזאַ טױבן-כאַפּער איז דאָס! אַזאַ ימח-שמוניק, אַזאַ קצבֿ-יונג! ער װעט מיר ניט אַרײַנלאָזן! מיין זוהן'ס פראצע איז דאס און ער וועט מיר ניט אריינלאזן, האט ער אוועקגעיאגט סעמען מיטן שטעקן און איז אריין אין שאפ מיטן קאפעלושל פארדרייט אן א זייט און געפאכעט מיטן רויטן טיכל, ארויס פון דאנען ימח שמוניק! ארויס! ארויס! האט ער ארויסגעטריבן סעמען פון שאפ. קוזמין האט זיך געפרייט אויף דעם גובערנאטער'ס מפלה. הויך צו פרייען זיך, הויך צו לאכן האבן זיי מורא געהאט. דער גובערנאטער קען זיך אפרעכענען, האָבן זיי געשטופּט איינער דעם אַנדערן און געוואונקען מיט די אויגן. ווי האָט מען אים גערופן אין דער היים? אָפּלאַף! העי, דו אָפּלאַף איינער! האָט דער אַלטער נאָכגעשריגן סעמען פון די טרעפּ אַראָפּ. די מאַמע דיינע האָט דאָך געגנבעט גרויפּן ביי מיר אין געוועלבל. איך האָב דאָך זי אַמאָל אַליין געכאַפּט ביי דער האַנט. און דאָ אין אַמעריקע ביסטו געוואָרן אַ גאַנצער פּרעה. העי, אַז אויסגעריסן זאָלסטו ווערן מיט מיין זון מיט אַמעריקע אינאיינעם. קוזמין האָט זיך געפּרעגלט אין נחת, האָט געצױגן די אַקסלען און האָט געשטופּט אײנער דעם צװײטן. דו זעסט די מפּלה? אױף אַלע ייִדישע שׂונאים געזאָגט געװאָרן, די מאַמע זײַנע האָט דאָך פֿלײש געגנבֿעט אין די יאַטקעס. װי האָט מען זי דאָ גערופֿן? נעכע האָט מען זי גערופֿן. און מען האָט זיך אָנגעהױבן צו דערמאָנען אָן אַלטן קוזמין און אױסגראָבן מעשׂות פֿון פֿאַרצײַטנס.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.